היינטיגע פרק האט אין זיך זייער אסאך זאכן און אויך זייער אסאך רידלס. מ'קען עס רופן אויב די פרק איז אזויווי א יוניט, ס'איז א געוויסע סברה צו טראכטן אזוי, איז עס איינע פון די שווערסטע חלקים אין די גאנצע מעשה פון די מדבר, סיי די מעשה איז נישט קלאר וואס גייט דארט פאר און סיי ס'איז אליינס קוואוט, ס'ברענגט צו פארשידענע אלטע ספרים וואס אונז האבן נישט, ספר מלחמות השם און ס'קען זיין די אנדערע צוויי שירות וואס שטייט אין די ספר אויכעט, על כן יאמרו המושלים און אז ישיר ישראל, דאס זענען דריי אזוי ווי חלקי שירה, מ'קען עס רופן פאעטרי יא, ס'זאכן וואס זענען נישט געשריבן אין נארמאלע געשריבן פלעין א מעשה נאר מיט א שיר בדרך שירה און ס'איז ווייטער נישט קלאר וועגן וואס די שירה רעדט וואס ס'איז און ס'שטייט קלאר אז דאס איז געקומען זיין א ספר מלחמת ה' אויף איינער פון זיי וואס כאילו איז געווען אמאל אלטע ספרים אזוי פשטות אונז האבן מיר נישט היינט די ספרים מסתמא דארט איז געשטאנען מער פרטים וועגן די אלע מעשות ס'איז דא ממש נאר א קיצור. איז לאמיר דורך גיין מער שנעל, די ערשטע מעשה איז געווען א מלחמה פון די כנעני, די אידן גייען נישט אריין אין כנען נאכנישט, יא זיי גייען ארום, אבער דער כנעני מלך ערד וואס וואוינט אין דרום אין נגב, ער קומט אין א פלאץ וואס הייסט דרך האתרים, און ער הייבט זיך אן צו מלחמה האלטן מיט די אידן, און די אידן מאכן קעגן אים א נדר, זיי זאגן אויב מ'וועט אים מנצח זיין, און מאכן א חרם פון זיינע שטעט, חרם האט צוויי מובנים, מען קען זען דא אין די פסוק אליינס. איינס מיינט אז מען גייט אינגאנצן אויסהארגענען נישט בלייבן גארנישט און צווייטנס מיינט עס אז מען גייט אזויווי כל חרם לה' מען גייט עס מקדיש זיין צו די אייבערשטער עס גייט ביידע צוזאמען מען גייט נישט נעמען פון דעם קיין שלל מען גייט נישט נעמען פון דעם גארנישט מען גייט עס געבן א הקדש כאילו עס געבן צו גאט און ממילא אדער עס מחרים זיין אדער עס בלייבט איבער אדער זיין א חרם עס בלייבן חרוב אדער א חרם און די פלאץ הייסט חרמה על שם זה איין מעשה צווייטע מעשה איז אזוי ווי נאך איינע נאך א ליסט פון די מעשות וואס די עולם האט געהאט טענות די תלונות בני ישראל נסיונות וואס האבן מנסה געווען די אייבערשטע אביסל אנדערש ווי אנדערע דא שטייט וידבר העם באלהים ובמשה אז מען האט גערעדט אויף די אייבערשטע און אויף משה און געזאגט וואס ער האט זיי גענומען צו מצרים און איין זאך וואס איז נישט געווען ביז יעצט ונפשנו קצה בלחם הקלוקל עס שטייט נישט אז עס מיינט די מן אבער לכאורה מיינט עס די מן זיי האבן טענות נישט נאר אז עס איז נישט דא צו עסן נישט דא קיין פיש נישט דא קיין פלייש נישט דא אויף די מן אליינס האבן זיי טענות. און ס'שטייט נישט אז זיי גייען צו משה און אזוי ווייטער עס שטייט די אייבערשטער שיקט גלייך נחשים שרפים וואס זיי בייסן זיי די עולם שטארבט פון דעם נאכדעם גייען זיי צו משה און זיי פארשטייען אז זיי האבן געזינדיגט זייער אנדערש ווי אלע אנדערע מעשות און זאגן חטאנו לה' מיר האבן געזינדיגט צו דיך און צו די אייבערשטער דאווען צו די אייבערשטער זייער ענליך צו די מעשה פון מרים וואס מרים גייט אהרן גייט צו משה און ער בעט אים ער זאל מוחל זיין אז זיי האבן גערעדט אויף משה און אויף די אייבערשטער און משה דאווענט טאקע אזוי און די אייבערשטער געבט אים א עצה ענליך צו די עצה למשל פון די עץ אין פרשת בשלח, ער זאגט נעם א נחש לייג עס, מ'עט קוקן אויף די נחש, דעמאלטס וועט זיין לעבעדיג אינטערסאנט, ער נישט ער נעמט אוועק, ער גיבט אזוי ווי א סגולה אדער עפעס אזוי ווי כאילו א טבעיות'דיגע עצה, עס איז א סגולה וואטעווער ס'איז. נאכדעם האבען אונז מ'פארט ווייטער, און מ'האלט נאך אלץ אינמיטן פארן פון אובות צו אובות צו עיי העברים, צו דארט ווי נחל זרד, נאכדעם צו ארנון, און דארט איז דא עפעס א מעשה געשען, ס'שטייט נישט וואס איז געשען, את והב בסופה ואת. הנחלים ארנון ואשד הנחלים עפעס איז דארט פארגעגאנגען און עפעס האט געהאט צוטון מיט די באר משם בארה היא הבאר אשר אמר ה' למשה אסוף את העם ואתנה להם מים וכו' דאס איז לכאורה די זעלבע באר וואס מ'האט געלערנט פריער אבער וואס איז די מעשה דא ס'שטייט נישט נאכדעם שטייט דעמאלטס ביי די מעשה איז געווען א שירה וואס מ'האט געזאגט שירת הבאר וואס דאס איז געווען די שירה עלי באר ענו לה באר חפרוה שרים ס'הייסט די משה און די מנהיגים האבן עס געגראבן כאילו און נאכדעם שטייט נאך פסוקים וואס אפשר מיינט עס א מסעות אפשר איז עס א חלק פון די שיר ממדבר מתנה ממתנה נחליאל ומנחליאל במות ומבמות הגיא אשר בשדה מואב סאמהאו איז דאס א חלק פון ווי זיי פארן דא ווייל זיי פארן דאך טאקע אין די פלעצער שדה מואב און אפשר זעט אויך אויס א חלק פון די שיר ס'איז נאך א זאך וואס מ'דארף וואס איז נישט קלאר נאכדעם איז נאך מלחמות זיי גייען צו דאך סיחון אזוי ווי מ'האט געטון פאר אדום מ'שיקט אים א משלחת אעברה בארצך, מ'וועט נישט גנב'ענען, מ'וועט נאר נישט, מ'וועט נישט טרינקען מי באר און אזוי ווייטער, און סיחון ענטפערט גארנישט, ער קומט פשוט ארויס קיין מלחמה, און מ'שלאגט זיך מיט אים, די ערשטע מלחמה וואס די אידן זענען מנצח בפירוש, די צווייטע מלחמה נאך די כנעני מלך ערד, די צווייטע מלחמה וואס די אידן פירן אויס, נישטא קיין חרם זיי געבן און נישט נאר זיי פירן עס אויס און נישט נאר נישט בלייבט א חרם זיי נעמען זיין לאנד ויירשו את ארצו און די גאנצע גרעניץ חוץ עמון עמון קענען זיי נישט כי עז גבול בני עמון וישב ישראל און די אידן וואוינען אין די פלעצער פון סיחון און אויף דעם איז דא נאך א ניגון על כן יאמרו המושלים מושלים מיינט די וואס זאגן משלים אזוי מ'וועט זעהן באלד בלעם זאגט משלים משלים מיינט די ניגונים מען קען זיי קען מיינען שירות קען מיינען נאך א מין שמועס אבער דאס מיינט נישט דווקא א משל מיט א נמשל און זיי זאגן אש יצאה מחשבון און עסט מואב אוי לך מואב אבדת עם כמוש ונירם אבד אז זיי האבן פארלוירן זייער מלכות, דאס איז א שירה אויף דעם וואס סיחון האט פארלוירן זיין מלכות צו די אידן, און אפשר נאך פארדעם צו מואב, האט ער האט גענומען מואב, נאך א נישט קלארע זאך. יעצט זיי שטייען אין ארץ האמורי, נאך א מלחמה נעמט א פלאץ וואס הייסט יעזר, און נאך א זאך, עוג מלך הבשן, דא איז אנדערש נישט א שטייט האבן געשיקט, נאר די אייבערשטער, עוג מלך הבשן קומט ארויס, און די אייבערשטער זאגט פאר משה זאלסט נישט מורא האבן פון אים, און זיי נעמען טאקע און מען הרגעט אים, און מען איז מנצח. נאכדעם פארן זיי צו די לעצטע סטאפ צו ערבות מואב.